האט דער שמשׂ געזאגט אזוי ווי עס איז געווען, און גענענדל האט א ביטערן קרעכץ געטאן. אונזערע זינד מוזן זיין גאר גאר גרויסע אויב אין שטאט איז שוין נישטא קיין מקום ווי די שדים און נישט גוטע זאלן נישט ארומברויען, בין איך אויך זיכער געווען אז איך דארף זוכן די אבידה ביז איך וועל זי געפינען. איך האב באצייטנס איבערגעלעבט די פרייד ווי ווען איך וועל אהיימלויפן צו דער מאמען און איר אנזאגן די בשורה, מאמע, איך האב געפונען דאס וועש! מיין מאמע איז געווען צוגעבונדן צו אירע לייליכער און ציכן. זי פלעגט מיך אפילו שיקן אין אפטייקסקלאד צו קויפן שמעק פאפיר, און זי פלעגט מיט דעם טליענדיגן שמעק פאפיר אנרויכערן אין אלמער די לייליכער און ציכן זאלן שמעקן.

אויפן וועג האט זיך מיר אויסגעדאכט אז דא און דארט זעה איך עפעס פון דעם וואס איך האב געוואלט געפינען, אבער אז איך בין צוגעקומען נאענט איז גארנישט געווען פון דעם וואס האט זיך מיר אויסגעדאכט. אז מיין רבי האט אין יענעם טאג געזעהן אז איך בין נישט געקומען אין חדר אריין, האט ער געשיקט דעם בעלפער ער זאל זעהן וואס איז מיט מיר דער מער. מיט זיין קומען האט דער בעלפער גאר שטארק איבערגעשראקן מיין מאמען.

פארנאכט בין איך צוריקגעקומען אהיים א רויט אפגעברענטער און א הונגעריגער און אן דעם מינדסטן צייכן פון דער גניבה. איך האב נישט געזאגט דעם אמת פארוואס איך בין איינער אליינט אוועק אויסער דער שטאט. איך האב געוואוסט אז אזוינע זאכן טאר מען נישט ברענגען פארן מויל. די נישט גוטע קענען ווערן דערצארנט און נעמען נקמה, ווי זיי האבן גענומען נקמה אין אונזער קרוב. אז כ'האב באהאלטן דעם סוד פאר זיך, האב איך ווייטער געקענט נישטערן און זוכן. איך האב דורכגענישטערט דעם בוידעם פון אונזער הויז, א בוידעם וואס האט געשמעקט מיט טרוקענעם שטרוי און פסח'דיגע כלים, האב איך דארטן געפונען אייעלעך וואס פייגל האבן געהאט געלייגט און פארגעסן זיי אויסצובריען. און אויך צוויי קיזל-שטיינער אין דער גרויס פון מענטשלעכע פויסטן מיט סימנים פון איינגעוואקסענע פינגער. פון דעם ווי איך האב שוין דעמאלט געקענט טייוולש פינגער, אפגעבראכענע פון די הענט פון שדים וואס פירן צווישן זיך מלחמה, האב איך פון די קיזל-שטיינער פארשטאנען אז איך בין אויפן ריכטיגן וועג.

ס'איז געשען איין איינציג מאל, נישט מער. עס איז געווען א ווינטער שפעטער. ווי דער שטייגער אין ווינטער האבן מיר געלערנט אין חדר ביזן אוונט. אז דער שניי בעט אויס די ערד, איז אלעמאל אינדרויסן האלב נאכט און האלב טאג.

ס'האט זיך געוואלט בלייבן אינדרויסן וואס לענגער, נאר אלעמאל איז געשען אז נישט אפגערעדטערהייט איז די טשאטע קינדער געווארן וואס אמאל קלענער און קלענער, איינציגווייז נעלם געווארן אין די געסלעך און אין די שאטנס פון די הייזער. און אזוי בין איך אמאל געבליבן איינער אליינט, האב איך געהאט דעם ווייטסטן וועג אהיים,

מען קען געניזיקט ווערן, האב איך געקוקט אויף דעם דורכזיכטיגן געשטאלט וואס הייבט אויף און לאזט אראפ דעם האנט-אייזן ביז פון דעם ריזיגן פיש-פיסק, פונעם ווילקעלאק קומט נישט ארויס קיין טראפן וואסער. מיט קליינטשיגע טריטעלעך האב איך זיך ארויסגעמאכט מיט אן איינגעהאלטענעם אטעם. אומקוקן זיך טאר מען נישט אין אזא צייט, און לויפן טאר מען אויך נישט. די נישט-גוטע האבן עס נישט ליב.

זיי זענען געווען הארט פארפרוירן ווי עס איז מיט וועש וואס מען הענגט ארויס צו טריקענען אין א פראסט. מיט דעם פחד און מיט דער פרייד בין איך אריינגעלאפן אין דער היים און אויסגערופן, מאמע, איך האב געפונען דאס צוגעגנבעטע וועש! עס הענגט אינדרויסן, די ליילעכע, די ציכן! די מאמע האט זיך צוליב עפעס נישט איבערגענומען מיט מיין בשורה. זי האט מיך אנגעקוקט און צוגעלייגט איר גוטע, ווארעמע האנט צו מיין שטערן. בלויז אין משיח'ס צייטן, מיין קינד, וועלן גנבים צוריקגעבן דאס וואס זיי האבן גע'גנב'עט, האט די מאמע געזאגט. מאמע, כ'האב נישט קיין היץ, כ'בין געזונט, כ'האב מיט מיינע אייגענע פינגער אנגעטאפט די געפרוירענע ליילעכער אויף מיינע נאמנות!

האט זיך צעליכטיגט אין מיר, נאר באלד ווי מיר זענען ארויס פון פאדערהויז האט זיך די פרייד אין מיר פארלאשן ווי א ווינט לעשט אויס דאס פלעמל פון א לאמטערן. גארנישט איז געווען אויפן הויף, נישט קיין שטריק, נישט קיין וועש. די מאמע האט געגלעט מיין קאפ און א ווארט נישט ארויסגערעדט. איך בין געווען פארשעמט און פארלוירן. איצט האבן די שדים די נישט-גוטע מיך בא'גנב'עט. ניין, ס'איז א גוזמא צו זאגן אז זיי האבן מיך בא'גנב'עט. זיי האבן מיך אפגענארט איך זאל אפנארן מיין גוטע מאמע'ן. סוף פון דער מעשה, שדים'שע גנבים. די פאר'כישופ'טע יוכבד. אין שטעטל האט מען זי גערופן די שיינע יוכבד. זי האט געוואוינט מיט אירע עלטערן אין דעם זעלבן הויז אין וועלכן מיר האבן געוואוינט. כאטש איך בין דעמאלט געווען א קליין יונגל, מען קען זאגן א קינד, האט מיך געצויגן צו איר קאמער. מעגליך אז געצויגן צו איר האט מיך נישט בלויז איר שיינקייט. יוכבד האט געהאט א שפיגל וואס האט אויסגעשפילט א לוסטיגן ניגון. מיט יארן שפעטער האב איך אויסגעפונען אז דער ניגון האט א נאמען, דער בלויער דונאי. א וואלץ פון יאהאן שטראוס. נאר ווי א קליין יונגל בין איך געווען זיכער אז דער שפיגל האט אין זיך א כישוף, אז ווי נאר יוכבד זעצט זיך אוועק אנטקעגן אים און נעמט זיך קעמען אירע לאנגע האר,

איך האב דעם פונק געוואלט כאפן, נאר איידער איך האב אויסגעשטרעקט מיינע קליינע הענט איז ער צוריק נעלם געווארן אין דער טיפער גלאנציגער שווארצקייט. יוכבד האט געלאכט און אויך מיטגעפילט מיין אנטוישונג. האט זי געפרואווט ארויסקעמען א נייעם פונק פאר מיינעטוועגן. איך בין געשטאנען נעבן איר ווי א פאר'כישופ'טער און אויך א באטויבטער פון דעם שיינעם ניגון אז איך האב אפילו נישט געהערט

יוכבד, זי האָט געמעגט דעמאָלט אַלט זײַן זיבעצן אָדער אַכצן יאָר, האָט ליב געהאַט זיך צו פּוצן. די העלע ליכטיקייט פֿון אירע פֿיאָלעט-פֿאַרביקע אויגן זאָלן שײַנען נאָך מער, ווי זיי האָבן געשײַנט. אַ ווײַס צי אַ רויט בענדעלע אין די האָר איבער איר העלן שטערן און איר פּנים איז געווען ענלעך צו אַ רײַפֿן, גלוסטיק-שמעקעדיקן עפּל אויף אַ בוים בײַם גלח אין סאָד.

אפשערן די האר און זי וועט מער נישט זיין קיין גלוסטונג פאר פרעמדע אויגן אויסער פאר איהר מאן. אזוי האט רייזל מתפלל געווען כאטש שדכנים פון אלע עקן וועלט האבן אפגעשלאגן די שוועל פון איהר הויז מיט שידוכים פון תורה, יחוס און עשירות. נאר נישט אזוי

אַזױ האָט ער בפֿירוש געזאָגט צו לײזערן און רײזלען. רײזל האָט דרײַ מאָל אָפּגעשפּיגן, װאָרום אין רב אַהרנס װערטער האָט זי געהערט אַ בײזע דראָונג. פֿון דעם, װאָס שדכנים האָבן אָפּגעשלאָגן די שװעל און רב אַהרן דער שטעטלשער גבֿיר קװאַפּעט זיך, זי זאָל זײַן זײַן שנור, איז יוכבֿד נאָך שענער געװאָרן.

אין יענעם פרימארגן ווען זי האט זיך געגרייט צו דער נסיעה האט זי שנעל פארקעמט אירע האר פאר דעם שפיגל און אפילו נישט געמאכט ער זאל שפילן. רייזל האט געאיילט און א געאיילטע האט יוכבד פאר דעם שפיגל געלאזט ליגן די קאם מיט די ארויסגעקעמטע האר צווישן די קאם ציין. שפעטער ווען דאס אומגליק איז געשעהן האט רייזל דערציילט פאר יעדן וואס האט געוואלט הערן אז יוכבד איז דורך די ווארשעווער מחותנים אויפגענומען געווארן ווי א פרינצעסין. פון דעם ערשטן בליק האט זי נושא חן געווען אין זייערע אויגן, טאקע ווי עס איז אנגעצייכנט געווארן אין הימל.

אויף צומארגנס ווען זיי האבן זיך געגרייט צוריקצופארן אהיים איז יוכבד געפאלן חלשות. אז מען האט זי אפגעמינטערט האט זי זיך צעהעשעט ווי א קליין קינד און מער נישט אויפגעהערט וויינען. איין דאקטער האט געזאגט ס'פון שטארקער איבערלעבונג. א צווייטער האט געטענה'ט ס'איז גארנישט. א טאג צוויי און ס'וועט פאראיבערגיין. א דריטער האט גע'פסק'נט א באהאלטענע שלאפקייט וואס דארף ערשט קאפויער קומען. האט רייזל געזאגט, וואס עס זאל נישט זיין איז ליבערשט צו זיין אינדערהיים. אויפן אייגענעם מיסט איז דאס לעבן נישט וויסט. און אזוי זענען זיי אהיימגעקומען מיט א קראנקע יוכבד. במשך איין וואך איז פארשווינדן די פרישקייט פון איר געשטאלט, איבער אירע ליכטיגע אויגן האט זיך אראפגעלאזט א וואלקן,

אז זי איז א פראווינצע מויד, אזוי האט זי געזאגט און אזוי האט זי געטון. איז יענקל דער בארבער גערעכט? טאמער וואלט ס'גוט אויג געגעבן געווארן אין שטעטל וואלט מען זיך געקענט דערמאנען ווער עס האט א שלעכטן גלאץ געטון אויף דער מויד, וואלט מען גערופן דעם און יענעם ער זאל זי אפבלאזן, אפשפייען דריי מאל און דעמאלט וואלט דאס אפשפרעכעניש

גדלי'ס גוטע כוונה האט נישט געהאט קיין פעולה. יוכבד איז געבליבן פארזונקען אין איר דערשלאגנקייט. מיט כח האט מען געמוזט זי צווינגען צו נעמען א לעפל געקעכטס אין מויל אריין. מיט כח האט מען זי אויסגעצוואגן און מיט כח האט די מאמע אפגעווישט די טרערן פון אירע באקן. יוכבד האט נישט געוואלט לעבן.

אפשר איז די בתולה פארקאכט געווען אין א שטעטל'שן יונגערמאן און זי האט דערוועגן מורא געהאט צו דערציילן אירע עלטערן. אזוינע מיני זאכן טרעפן זיך בעוונותינו הרבים. אפשר זענען די עלטערן געווען צו שטרענג מיט איר? אפשר האט זיך אזא פאל אמאל געטראפן אין די משפחה?

כישוף איז עכו"ם רחמנא לצלן, פאר אהיים לייזער, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועל איך טון וואס אין מיינע כוחות השם יתברך וועט העלפן. לייזער האט ווארט ביי ווארט איבערגע'חזר'ט פאר זיין ווייב וואס אלס דער רבי האט געפרעגט און וואס ער האט געענטפערט און ביידע האבן זיך אויסגעקוקט די אויגן עס זאל זיך פאר זיי באווייזן דער נס פונעם אמשינאווער צדיק.

פון דעם וואס דער רבי האט געזאגט וואס ער האט געזאגט וועט לייזער נישט אפטרעטן, נישט א טריט אויף רעכטס און נישט א טריט אויף לינקס. פון ביידע זייטן פון דעם רבינ'ס פסק ליגן וויסטע תהומות, מען קען חלילה אין זיי גע'נזק'ט ווערן. האט רייזל אליין זיך געראנגלט מיט אירע מחשבות וועגן כישוף אין איר בידנעם ווייבערישן וויסן וועגן וואס א איד מעג און וואס ער טאר נישט האט זי געזוכט א היתר, הלמאי מעג א איד עסן חזיר פעטס פאר פיקוח נפש? אויף צו ראטעווען א נפש בישראל איז מען מתיר אפילו די געדערים פון שרצים, פיש אן שופן, אלע קריכיגע מיני טשאלאמויזן וואס א איד טאר זיך צו זיי נישט צורירן. ווען דאס אלס וואלט געקענט העלפן יוכבד'ן וואלט עס דער אמשינאווער צדיק פאר איר מתיר געמאכט.

וואס זי האט נישט געוואלט געבן איר יוכבד פאר א ווייב צו זיין שלוימעלע וואס שלעפט א פוס און האט א אויסגעקרימט מויל. ער איז דער איינציגער וואס האט אוודאי געוואלט זיך נוקם זיין אז אויב יוכבד וועט נישט זיין זיין שנור וועט זי נישט זיין קיינעמס. ער אהרן איז הארט ווי א שטיין און אז עמעץ שטעלט זיך אים אנטקעגן גייט ער איבער אים אריבער און צעמורטשעט אים. רייזל האט אין זיך פארבארגן אירע מחשבות

האט רייזל אנגעהויבן נאכקוקן און זי האט דערווישט זייער באהעלטעניש פון יענע זייט וואלד אין א פליכיגן טאל. אז רייזל האט נאכגעפרעגט ווער פון צווישן זיי ס'קען זיך אויס אויף כישוף האט מען איר אנגעוויזן אויף א חרוב'ע בויט ביים ראנד פונעם לאגער, ביי דער בויט האָט זיך מיט אַ בינטל שטרוי געפּאַשעט אַ פֿערד, הויט און ביינער. זיין אייטערדיקער זאָד איז געווען באַדעקט מיט טשאַטעס פֿליגן, וואָס די חיה האָט מער קיין כוח נישט געהאַט זיי אַוועקצוטרייבן פֿון זיך. אונטער דער בויט איז געליגן אויסגעצויגן אַ הונט, אויך הויט און ביינער, וואָס אַז ער האָט דערזען רייזלען, איז ער געווען פֿויל זיך אויפֿצוהייבן, און אַז ער האָט געוואָלט בילן אויף איר,

ווי די אויגן פון א רציחה'דיגן בולדאג, אינגאנצן אזא ווי עס ווערט געמאלן א מכשפה אויף צו שרעקן קליינע קינדער. מיט ציטערניש פון קוקן אויף דעם באשעפעניש האט רייזל געפרעגט, צו קענסטו יא אוועקנעמען דעם כישוף וואס איז אפגעטוהן געווארן צו מיין ארעמע טאכטער?

אַח, אַזויפיל? האָט זיך רייזל געדינגען. די אַלטע האָט זיך געקראַצט אין אירע קאָלטונעס און אויסגעשמעקט דעם דרויסן, ווי אַ סכנה וואָלט אָנגעקומען. איך האָב איבערצוקויפן די שלעכטע רוחות און אויך די גוטע. די אַלע האָבן זיי ליב געלט, אַפילו די קאָשיצן און די כאָכליקעס, אַזוי ווי די יידן.

זי האָט אונטערגעזופּט מיט דער נאָז און נאָך יעדן זופּ איז געקומען אַ באַגלייטונג פֿונעם מויל, האַ-האַ! האַ-האַ! האַ-האַ! און צום סוף אַן אומגעדולדיקער אויסרוף, איך מוז זען דײַן טאָכטער איידער עס ווערט צו שפּעט. אויף צו מאָרגנס, ווען לייזער איז געווען אין בית-מדרש בײַם דאַווענען, האָט זיך אין זײַן הויז אַרײַנגעשאַרט די מכשפֿה. רייזל האָט פֿאַרריגלט די טיר און פֿאַרשאַרצט די פֿאָרהענגלעך איבער די פֿענצטער.

מיט די טייביש פינגער האט זי געפירט איבער דעם קנאדע פון איר אייגן פנים, און דערנאך זענען אירע הענט געפאלן אויף דער קאם וואס איז געלעגן ביים שפיגל, זייט דאן ווען יוכבד האט אין איילעניש און צום לעצטן מאל פארקעמט אירע האר. די מכשפה האט אויפגעהויבן די קאם צום ליכט,

די אַלטע האָט די איינציקע האָר פֿון דעם קאַם אַרומגעוויקלט אַרום אירע פֿינגער, גענומען אין אירע הענט די קאַם, ווי מע נעמט אַ מוילפֿידל אויף צו שפּילן, און זיך אַרײַנגעשמעקט אין איר, ווי נישט נאָר זי וואָלט געזוכט אין איר אַ ריח, נאָר אויך אַ באַהאַלטענעם קלאַנג. די האָר פֿון דעם פּליק זענען פֿאַרפֿלאָכטן אין כּישוף, האָט די מכשפֿה פֿירגעזאָגט מיט אַ טרוקן קול. דער געפֿלעכט איז באַגראָבן נישט ווײַט און נישט טיף.

ערשט ווען די מכשפה איז אוועק און אנגעזאגט רייזלען זי זאל אויף מארגן אין קאיאר, צוגלייך מיט דעם געקריי פון הענע אויף טאג, האבן צוגעגרייט אין אן ערדן טעפל פיר מאל פיר און פערציג, דרייצן מאל דרייצן, און זיבן מאל זיבן, האט יוכבד אויפגעהויבן איר קאפ צו דער מאמען און געפרעגט א שאלה צום ערשטן מאל זייט וואכן.

זיי זענען אריבער דאס געסל, דעם מארק, דעם שול הויף, די מקווה, די בריק איבערן טייך. פון אלע זייטן שטעטל האבן געקרייט די הענע אויף טאג. איינער האט איבערגעקרייט דעם צווייטן. יונגע הענדלעך האבן געקרייט שארף און הויך. אלטע האבן געקרייט ניגונדיג און לאנג. די מכשפה האט געווארפן א בליק הינטער זיך צי רייזל מיט דער טאכטער שפאנען נאך איר. זיי זענען געגאנגען.

נאַ דיר דײַן טעפּל און גיב מיר מײַן טעפּל, האָט די מכשפֿה מיט בײדע הענט געשטופּט דאָס אױסגעגראָבענע טעפּל צו רײזלס ברוסט. אין דעם ליכט פֿון דעם יונגן טאָג האָט די מאַמע אָפּגעדעקט דאָס ערדענע טעפּל און אַרײַנגעקוקט אין זײַן חלל. אױף זײַן דנאָ איז געליגן אַ קנײַלעכל שװאַרצע האָר.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דידזשיטעזירט דורכן אידישן ביכער-צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר.